די פריערדיגע רבי די רבי רייאץ האט דערציילט אין א פארברענגען פון אחרון של פסח תרצ"ה דערציילט א אינטערעסאנטע סיפור וואס איז פארגעקומען אין די צייטן פון דעם מיטעלע רעבן דאס איז געווען א באוואוסטע חתונה פון דעם מיטעלע רעבן'ס טאכטער זי האט געהייסן רעבעצן דבורה לאה, זי האט חתונה געהאט מיט הרב הצדיק ר' יעקב ישראל טשערקאסער וואס איז געווען א זון פון ר' מאטל טשערנאבלער. און דער סיפור הדברים איז געווען אז יענע חתונה, עס איז געווען א גרויסע חתונה וואס איז פארגעקומען אין ליאדי, ווען דער אלטער רבי האט נאך יעמאלט געלעבט, און דארטן איז געווען די חתונה, געקומען אסאך צדיקים, רביים, תלמידי הבעל שם טוב, תלמידי המגיד. זייענדיג אויף יענע חתונה האט ר' מאטל טשערנאבלער געוואלט וויסן וועגן דעם מחותן, וועגן דעם מיטעלער רעבן, און האט געבעטן דעם מיטעלער רבי זאל זאגן חסידות, הגם דער אלטער רבי האט נאך געלעבט, ווי ס'שטייט ערגעץ אנדערש אז דער מיטעלער רבי האט שוין גערעדט חסידות, אויך אין די צייטן פון זיין טאטן ווען זיין טאטע האט נאך געלעבט איז ר' מאטל טשערנאבלער האט געבעטן דעם מיטעלע רעבן ער זאל זאגן חסידות, חסידות חבד, ער זאל זאגן תורה. און דער מיטעלע רבי כדרכו בקודש וואס ער פלעגט רעדן חסידות באריכות און בהרחבה כידוע וואס עס שטייט אויף דעם מיטעלע רעבן אז ביי אים איז געווען דער ענין פון רחובות הנהר דאס הייסט אז אלץ איז ביי אים געווען מיט א גרויסע הרחבה. ער פלעגט רעדן די חסידות זייער ברייט, זייער טיף און זייער אריכות'דיג, און ארויסברענגען די יעדע זאך מיט א גרויסע הרחבה. איז דער מיטעלער רבי האט געזאגט די חסידות כדרכו, ער האט גערעדט א אריכות'דיגע חסידות, און זייער טיף און זייער רייך, זייער הרחבה'דיג. בשעת ער האט געענדיגט רעדן די חסידות, האט ר' מאטל טשערנאבלער א זאג געטאן, מחותן, שטייט דאך יקח נא מעט מים, שטייט דאך ביי אברהם אבינו, וואס ער האט געזאגט, יקח נא מעט מים, מים גייט אויף תורה, און בשעת מען דארף געבן תורה, דארף זיין מעט מים, דארף נישט זיין אזויפיל, מיט אזא ריבוי. איז גענוג מעט מים. מיטעלע רבי האט אים געענטפערט אז דער פסוק איז געזאגט געווארן ביי ערבים, אדער אמאל שטייט די וואס וואס ווילן נישט אזויפיל לערנען, איז פאר זיי איז טאקע גענוג מעט מים, אבער איינער וואס ער וויל טאקע און ער וויל באקומען איז אדרבה, דעמאלט דארף מען אים געבן בשפע ריבוי מים. נאר ס'איז געווען א דו שיח וואס איז פארגעקומען צווישן די צוויי צדיקים, די צוויי מחותנים, אין יענע חתונה. עטליכע טעג שפעטער דערציילט דער רבי רייאץ אז עטליכע טעג שפעטער האט דער מיטעלער רבי געזאגט דעם מחותן ר' מאטל טשערנאבלער האט ער אים געזאגט אז ער וויל אים פרעגן א שאלה, זאגט אז האט ער געהערט פון דעם אלטן רעבן אז דער אלטע רבי האט געזאגט אז אז אז כמה פון די תלמידי המגיד זענען האבן האבן דעם חוש הריח האט עס געזאגט בנוגע דעם ר' לוי יצחק בארדיטשובער דער הייליגער בארדיטשובער ובנוגע נאך תלמידי המגיד, כללות האט ער געזאגט אז מער די פוילישע פון די תלמידי המגיד, די צדיקים פון פוילן, ביי זיי איז דא דער חוש הריח גאר בהפלאה. וואס הייסט א חוש הריח? דאס הייסט אז ביי זיי איז פאראן אז זיי קענען דערפילן, דערשמעקן, דערהערן די עניינים נעלים ביותר. איז האט ער געפרעגט דער מיטעלער רבי, צו דעם מחותן ר' מאטל טשערנאבלער, וואס ווי אזוי ביי אייך ווי וואס פילט איר אין אחרון של פסח? ס'איז דאך ידוע וואס דער בעל שם טוב האט געזאגט אז אין אחרון של פסח לייכט דער הארת המשיח, ס'לייכט אין דער וועלט הארת המשיח, וויל איך וויסן צו איר אז איר האט דעם חוש הריח, צו קענט איר דערפילן, דערשמעקן, דעם גילוי הארת המשיח וואס איז מאיר אין אחרון של פסח. האט אים אויף דעם ר' מאטעלע געענטפערט, מען האט דאך פריערט גערעדט וועגן דעם ענין פון יקח נא מעט מים, אז מיט אביסעלע וואסער קען מען אויפטון אסאך. מיט צוויי ווערטער האט ער אונז אויפגעהויבן. א נשמה, קענט איר מעלה זיין א נשמה דורך אלע ד' עולמות. וואס הייסט? דאס הייסט אז מיט די פאר ווערטער וואס דער מיטעלער רבי האט ביי אים געפרעגט, יא, נאר די עצם זאך וואס ער האט ביי אים מעורר געווען דעם ענין, ער האט אים געפרעגט בנוגע דעם ענין פון הארת המשיח, איז מיט דעם אליין האט ער אים אריבערגעפירט און אוועקגעשטעלט אין א העכערן מעמד ומצב, און האט כאילו אויפגעהויבן העכער פון די פיר עולמות. דאס הייסט דאך די ענין פון די פיר עולמות דאס איז אצילות בריאה יצירה עשייה דאס ווערט אנגערופן אין חסידות דער סדר השתלשלות די ד' עולמות דער גילוי המשיח איז דאך העכער פון די ד' עולמות כידוע אז משיח איז די בחינה וואס איז העכער פון אלע ד' עולמות די בחינת הכתר בחינה החמישית ורוב סכון וואס דאס איז העכער פון אלע ד' עולמות איז דאס האט ער אים געזאגט אז מיט צוויי ווערטער האט ער אויפגעהויבן. דאס איז דער סיפור. שפעטער דער פריערדיגער רבי איז מסביר אין המשך השיחה אז דאס איז כמובן גערעדט וועגן הויכע מדריגות צדיקים גדולים, און ביי אנשים כערכינו אנשים פשוטים איז וואס איז דער ענין פון הארת המשיח גיט ער צו פארשטיין אז ס'איז דא דער ענין פון חג הפסח, חג הפסח איז א זמן פון חירות, א זמן פון גאולה, ליל שימורים, משומר ובא מן המזיקין, ובכלל אין גאנץ חג הפסח איז הערט זיך דער מדלג על ההרים, עבודה בבחינת דילוג ועבודה בבחינת חירות, צו העכערע טעג. בשעת אבער ס'גייט אריבער פסח און מ'גייט צוריק אריין אין וועלט, קען מען חס ושלום אריינפאלן אין עולם הזה און נאכאמאל אריינפאלן אינעם גאנצן גלות. איז אויף דעם איז דער ענין פון אחרון של פסח דער גילוי הארת המשיח, דער תוקף וואס א איד באקומט אין אחרון של פסח, דורך דעם גילוי הארת המשיח וואס איז דא אין יענעם טאג, דאס גיבט א אידן דעם תוקף אז קענען אריינגיין אין וועלט און ברענגען ליכטיגקייט אין עולם הזה במשך כל השנה כולה. דאס איז מער ווייניגער דער תוכן פון די שיחה. יא. יארן שפעטער איז געווען ביים איז דער רבי האט פארברענגט אויף דעם סיפור. יא. געוואלט געבן צו פארשטיין וואס איז דער עומק פון די מעשה, וואס איז דא וואס איז דא געווען דער דו שיח צווישן דעם מיטעלער רעבן און צווישן זיין מחותן ר' מאטל טשערנאבלער, וואס האט דער וואס איז דא וואס איז דא געווען דער דו שיח, וואס איז געווען דא דער דער גאנצער ענין. סיי וואס ר' מאטל האט געזאגט יקח נא מעט מים, מיט צוויי ווערטער קען מען אויפהייבן אין ד' עולמות. וואס האט דער מיטעלער רבי, וואס איז געווען דער מיטעלער רבי'נס ענין אין די גאנצע שאלה, וואס איז דא געווען דער דו שיח וואס איז פארגעקומען צווישן די צוויי, איז דער נקודת הענין איז, און דא גייט מען אריין געבן צו פארשטיין וואס איז פארגעקומען אין פון אחרון של פסח. דער בעל שם טוב. האט מגלה געווען דעם סוד פון אחרון של פסח, כידוע דער בעל שם טוב האט מגלה געווען דעם ענין אז אין אחרון של פסח איז מאיר דער גילוי הארת המשיח, און דערפאר איז דאך ידוע אויכעט אז ביים בעל שם טוב איז געווען א מנהג אז אחרון של פסח פלעגט ער מאכן א ספעציעלע סעודה, און אין די סעודה פלעגט ער עסן מצות, און זאגן אז דאס איז משיח'ס סעודה, אזוי פלעגט דער בעל שם טוב זיך פירן, און במשך הדורות איז דאס געווען בסוד, ס'איז אריבערגעגאנגען רבי דורך רבי אין די רבי אין די צווישן די נשיאי חב"ד איז דאס אדורכגעגאנגען רבי אחרי רבי, און און און און ביז ביים רבי'ן נשמתו עדן ביים רבי'ן רש"ב איז האט ער עס איינגעפירט אלס א מנהג ווער סע אין תומכי תמימים בשעת דער רבי רשב האט מייסד געווען די ישיבה תומכי תמימים האט ער איינגעפירט דעם מנהג אויף מאכן סעודת משיח ער האט עס מפרסם געווען און נישט נאר דער ענין פון אכילת מצה נאר אויכעט דער ענין פון יין טרינקען ד' כוסות און דאס האט דער רבי רשב איינגעפירט אז אין סעודת המשיח פון אחרון של פסח נאך מנחה עסט מען א ספעציעלע סעודה און אין יענע סעודה נישט נאר מ'וואשט זיך און מ'עסט מצה, דאס האט שוין איינגעפירט דער בעל שם טוב, נאר אויכעט אז מ'טרינקט די ד' כוסות, און די ד' כוסות דאס איז נישט נאר, דאס איז דער ענין פון כוסות פארבונדן מיט די גאולה העתידה. די הנהגה נעמט זיך פון בעל שם טוב, דעם הייליגן בעל שם טוב איז איז ידוע געווען, וואס איז געווען דארט דער דו שיח צווישן די צוויי גרויסע צדיקים, יא, וואס דער מיטעלער רבי האט גערעדט חסידות בהרחבה, און ר' נחום טשערנאבלער האט געטענה'ט אז ס'דארף זיין יקח נא מעט מים, דער מיטעלער רבי האט אבער געטענה'ט נאך אלץ אז ס'דארף זיין די עבודה באופן של הרחבה, און בשעת ער האט גערעדט מיט אים וועגן דעם ענין פון משיח, האט אים ר' נחום טשערנאבלער געזאגט אז מיט צוויי ווערטער קען מען אויפהייבן א נשמה דורך די ד' עולמות. בפשטות האט ער געמיינט אז דאס האט געשען צו אים יענע מאמענט, בשעת דער. מיטעלער רבי האט ביי אים געפרעגט די שאלה דער עצם רעדן וועגן דעם און דאס האט אים שיין אויפגעהויבן די דאגה פון משיח. אבער דא איז דא א עמק, זייער א רייכער עמק אין דעם סיפור, וואס דער רבי האט געגעבן צו פארשטיין אין א פארברענגען פון אחרון של פסח. און די נקודת הענין איז, על פי דעם וואס איז מבואר, אין די מאמרים חסידות וואס רעדט זיך וועגן די מאמרים פון אחרון של פסח דער אלטער רבי אין ליקוטי תורה פון אחרון של פסח דער מאמר והניף ס'רעדט זיך אסאך אין די מאמרי חסידות פון וואס זיי רעדן ארום דער ענין פון דעם גילוי המשיח און וואס וועט זיין דער גרויסער אויפטו פון גילוי המשיח לגבי דעם גילוי וואס איז געווען אין מתן תורה דער גילוי פון יציאת מצרים איז איינע פון די ענינים וואס ס'רעדט זיך איז אין חסידות אז וואס וועט זיין דער גודל העילוי פון תורתו של משיח, אז משה רבינו האט דאך געגעבן די תורה, מתן תורה וועט דאך נישט זיין נאכאמאל, און די תורה וואס משה רבינו האט באקומען און האט געגעבן צו אידן, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע האט עס אריבערגעגעבן צו אידן, געגעבן כל התורה כולה, אבער אף על פי כן איז דער ענין פון פנימיות התורה, די סודות התורה, געווען בהעלם, באהאלטענערהייט. ס'איז נישט ארויסגעקומען בגילוי. ובמשך הדורות איז געקומען די צייט וואס לאט לאט האט אנגעהויבן נתגלה ווערן דער אור פון פנימיות התורה, כידוע, רבי שמעון בר יוחאי, שפעטער איז נאכאמאל נתעלם געווארן, ס'איז נתגלה געווארן דורך די מקובלים ספעציעל אין זמן האריזל וואס דעמאלט איז געווארן דער ענין פון מצוה לגלות זאת החכמה, ביז ס'איז געקומען דער הייליגער בעל שם טוב און ער האט געמאכט דער ענין פון תורת הפנימיות, תורת הסוד איז געווארן א דרך אין עבודת השם און דאס איז די דרך החסידות וואס איז נתגלה געווארן דורכן בעל שם טוב ותלמידיו ותלמידי תלמידיו עד סוף כל הדורות עד ביאת משיח צדקינו. בנוגע דעם ענין פון פון גילוי תורתו של משיח וואס איז נתגלה געווארן לעתיד לבוא יא איז דא א איז דא א רמב"ם דער רמב"ם זאגט אין הלכות תשובה אז מלך המשיח וועט זיין א נביא גדול יא ס'איז כל מיני לשונות וואס ער רעדט וועגן די גדלות פון מלך המשיח, וועט זיין א חכם יותר משלמה המלך, און זיין א נביא גדול קרוב למשה רבינו, כל מיני גדלות בנוגע מלך המשיח, און ער זאגט אז ווען משיח וועט קומען, איז משיח וועט ילמד תורה את כל העם כולו, משיח וועט לערנען תורה מיטן גאנצן פאלק, דאס וועט זיין זיין ענין. וואס בפשטות ווען מ'זאגט כל העם כולו מיינט עס כפשוטו אלע אידן, פון דעם העכסטן און גרעסטן צדיק אזוי ווי משה רבינו און די אבות, ביז דעם פשוט'סטן אידן, פשוט שבפשוטים, א מענטש, א איד וואס זיין גאנצע מעלה איז מער נישט וואס ער איז בריות, א מענטש ער האט נישט קיין שום מעלה מיוחדת, אף על פי כן זאגט מען אז די גילוי תורתו של משיח וועט זיין פאר אלע אידן פון משה אלע אידן וועלן הערן פון משיח'ן. ילמד תורה את כל העם. פרעגט אויף דעם דער אלטער רבי, לכאורה, ווי איז שייך אז איין מענטש, מלך המשיח, זאל אויסלערנען תורה את כל העם כולו? ס'איז דאך דא א ריבוי סוגים אידן, ס'איז דא אנשים גדולים ביותר, תלמידי חכמים, קדושים טהורים, כ'האב ערשט דערום גערעדט, אברהם, משה רבינו, די אבות, גרויסע צדיקים הכי גדולים. און אזוי אויך זע בכל הדורות כולם איז פארהאן די ראשי אלפי ישראל, און לאידך גיסא איז דא אנשים זענען פשוטים שבפשוטים קל שבקלים און פושעי ישראל ווי מ'האט גערעדט יא, ווי איז שייך אז אין דער זעלבער תורה וואס משיח וועט אויסלערנען ילמד תורה את כל העם אז דער גאנצער פאלק וועט באקומען פון דעם זעלבן מלך המשיח? אויף דעם ענטפערט דער אלטער רבי אז דער גילוי פון תורתו של משיח, די סודות התורה פנימיות התורה וואס משיח וועט מגלה זיין, וועט זיין באופן של ראי'. דאס הייסט אז דאס וועט זיין אין אן אופן אז משיח וועט נישט דארפן רעדן און געבן צו פארשטיין און מסביר זיין, נאר ס'וועט זיין באופן של ראייה. ס'איז ידוע אז א מענטש זעט א גילוי, זעט א זאך, זעט א מופת, זעט עפעס א מורא'דיגע זאך, ער קען דאס זען איין סעקונדע, איין מינוט, שפעטער איז דאס נתבטל געווארן, נתעלם געווארן. אויף געבן צו פארשטיין וואס ער האט געזען און וואס האט אויף אים געפועלט, דאס קען נעמען, דאס קען נעמען שעות נאכאנאנד. יא, די ראי' איז איין סעקונדע. דער דיבור קען נעמען אמאל שעות, אמאל וואכן, אמאל חדשים, ביז אמאל שנים. ווי ס'ברענגט זיך א סיפור אויפן אריז"ל, אז אמאל האט רבי חיים וויטאל דער תלמיד פון אריז"ל געזען ווי אזוי דער אריז"ל איז געשלאפן, זיך צוגעלייגט, שבת פרשת בלק, און ער האט זיך צוגעלייגט פאר אפאר מינוט, און האט געעפענט די אויגן, האט ער געזאגט, ער האט געזען אז ער שאקלט זיך די ליפן בשעת ער שלאפט, האט אים געפרעגט פארוואס, האט אים דער אריזל געגעבן צו פארשטיין צו זיין תלמיד, אז ער איז אין יענע פאר מינוט וואס ער איז איינגעשלאפן, האט מען אים מגלה געווען מלמעלה די סודות פון פרשת בלק ובלעם. וואס כדי צו עס מגלה זיין און מסביר זיין לתלמידיו וועט אים נעמען, אמאל שטייט דער לשון שישים שנה, אמאל שטייט דער לשון שמונים שנה, צווישן זעכציג און אכציג יאר וועט אים נעמען צו געבן צו פארשטיין אלץ וואס ער האט געהערט אין די פאר מינוט וואס ער איז איינגעשלאפן, וואס לכאורה איז דאס אינגאנצן נישט נארמאל. ווי קען דאס זיין אז זאל נעמען זעכציג אכציג יאר א זאך וואס א מענטש האט געזען? עס קען נעמען עטליכע שעה, אבער. ס'איז דאך מן הקצה אל הקצה, ער איז איינגעשלאפן אפאר מינוט, ער האט געזען א וואס מ'האט אים מגלה געווען ענינים פון פרשת בלק, צו עס מסביר זיין דארף מען נעמען זעכציג אדער אכציג יאר, ס'איז עפעס נישט עפעס א ריחוק שלא בערך, איז דער ענטפער איז טאקע וואס דאס איז די מעלת הראי', בשעת ס'איז דא דער ענין הראי', ביי דער אריזל איז געווען ביי אים דער אופן ווי אזוי ביי אים נתגלה געווארן די סודות און פנימיות התורה דאס איז געווען באופן פון של ראייה, ראייה קען א מענטש זען אין איין מינוט אדער אין עטליכע מינוט זען א גאנצע גילוי א גאנצע בהירות א גאנצע ליכטיגקייט א גאנצע גדלות וואס ווערט נתגלה פון דעם אייבערשטן און דערנאך אויף דאס צו געבן צו פארשטיין און מסביר זיין קען נעמען טאקע יארן לאנג. אזוי דארף טאקע זיין. יא, און דאס איז דער ענין וואס מען זאגט בנוגע צו ילמד תורה את כל העם כולו. אז מלך המשיח, בשעת ס'וועט קומען די צייט פון די גאולה, איז דער מלך המשיח זיין אופן ווי אזוי ער וועט רעדן צו אידן מגלה זיין פנימיות התורה וועט זיין באופן של ראייה. וואס ראייה דארף נישט האבן קיין ריבוי זמן. ראי' בשעת מען באווייזט דעם ענין יא איז דאס נאר נעמט אויף ווי מ'האט גערעדט דאס איז א זאך וואס נעמט בקיצור און דעמאלט יעדער איד וועט ארבעטן אויף פארשטיין אויף אויף ארויסנעמען פון און אין דעם איז פאראן יעדער איינער לפי ערכו און דאס איז וואס מען זאגט לא ילמדו עוד איש את רעהו כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם פון איין זייט זאגט מען לא ילמדו עוד איש את רעהו, ווייל אלע וועלן זען בגלוי בעיני בשר, וועט זיין א ראי' אין די סודות התורה וואס משיח וועט מגלה זיין, וועט ער באווייזן יעדער ענין, באווייזן די אלע די אלע עולמות, ספירות, שמות, עניינים וואס ער וועט מגלה זיין, וועט מען דאס זען בעיני בשר, און דערנאך וועט זיין די עבודה ווי אזוי צו עס דערהערן פיל און דאס איז אז כולם ידעו אותי אלע אידן וועלן האבן א השגה א תפיסה אין עצמות ומהות אין דעם אייבערשטן וואס דאס איז דער גילוי המשיח במילא פארשטאנדיג וואס איז געווען כביכול די טענה פון ר' מאטל טשערנאבלער וואס ער האט געטענה'ט צו דעם מיטעל צו דעם מיטעלע רעבן לכיערע וויבאלד אז ס'רעדט זיך דא וועגן פנימיות התורה דער מיטעלער רבי האט דאך מגלה געווען פנימיות התורה פנימיות התורה וואס דאס איז תורת הבעל שם טוב וואס דאס איז ארויפגעקומען אויף די וועלט צו צוגרייטן זיך אויף גילוי המשיח, כידוע וואס דער בעל שם טוב האט אליין געהערט פון דעם מלך המשיח וואס איז ארויפגעגאנגען אין למעלה כידוע די סיפור הדברים וואס דער בעל שם טוב שרייבט אז ער האט עולה געווען אין ראש השנה תק"ז און האט זיך געטראפן מיט די נשמה פון משיח און האט אים געפרעגט אימתי קאתי מר ווען קומט משיח און ער האט אים געענטפערט כשיפוצו מעיינותיך חוצה דאס הייסט אז די מעיינות החסידות זענען די הכנה צו גילוי המשיח, במילא האט גע'טענה'ט ר' מאטל טשערנאבלער וואס דארף מען האריכות, וויבאלד אז עס רעדט זיך דאך דא וועגן פנימיות התורה, תורתו של משיח, תורתו של משיח איז באופן של ראייה, איז מיט צוויי ווערטער. קען מען דאך זאגן צוויי ווערטער, און אין די צוויי ווערטער אז מען גיט אין דעם אריין א חיות, א ווארימקייט, א פייער פון ראי', א בהירות, א צדיק, וואס ביי אים איז דאך די אלע זאכן באופן של ראי', איז קען ער דאך מיט צוויי ווערטער פועל זיין ביי אידן, אויפהייבן זיי העכער פון די אלע ד' עולמות. דאס הייסט דאס איז דאך דער ענין פון תורתו של משיח באופן של ראי', איז פארוואס זאל דער צדיק נישט פועל זיין באופן של ראי'? ממילא האט ער גע'טענה'ט צום מיטעלע רעבן אז דער אופן העבודה ווי אזוי מען דארף מגלה זיין חסידות פנימיות התורה דארף זיין דווקא באופן של ראייה דאס הייסט אז מיט צוויי ווערטער זאל מען קענען אויפהייבן א נשמה העכער פון אלע עולמות און מקשר זיין מיט מיט מיט מיט די העכסטע ענינים מיט די טיפסטע ענינים. אויף דעם האט דער מיטעלער רבי געזאגט ניין, מיטעלער רבי האט געטענה'ט אז דאס איז געזאגט געווארן צו נשמות הגבוהות, ס'איז טאקע פאראן דער ענין פון תורתו של משיח און ראי', דאס איז אלץ הויכע ענינים, אבער דאס איז געזאגט געווארן אויף נשמות הגבוהות וואס זיי קענען זיך מסתפק זיין מיט דעם, וויבאלד אבער וויבאלד אבער אז מיר זיינען נישט אין די מדריגה. און מיר זיינען געפינען זיך אין א חשך כפול ומכופל וואס איז נאך אלץ אין גלות, טאקע אט אט קומט משיח, און טאקע פנימיות התורה איז א הכנה צו תורתו של משיח, אבער די איינציגע וועג די עבודה ווי אזוי מען קען פועל זיין איצטער אין דעם זמן אז ביי אידן זאל ווערן ליכטיג, אז ביי אידן זאל זיך דערהערן דער אור פון פנימיות התורה, אז ביי אידן זאל לייכטן אורו של משיח, אויף דעם דארף זיין דווקא דער ענין פון לימוד בהרחבה, מיט הסברה, מיט א ריבוי אותיות, דארף זיין א ריבוי מעיין, און דאס האט ער אים געזאגט אז ס'דארף זיין דווקא א ריבוי מעיין, דאס הייסט אז דווקא דורך די רחובות הנהר און די ריבוי ההתפשטות מ'לערנט חסידות מיט הבנה והשגה, אט דעמאלט קען מען טאקע קומען צוגיין און דערהערן דעם אורו של משיח, דעמאלט קען מען הערן דעם גילוי פון אורות המשיח אין א פנימיות, דארף עס זיין דווקא דורך דעם וואס מען לערנט טאקע בריבוי בהתמדה ובשקידה בהרחבה דער ענין פון לימוד פנימיות התורה באופן פון הבנה והשגה. וואס דאס איז דער תוכן פון דעם סיפור. וואס פון דעם אבער פארשטייען מיר באקומען מיר א שטיקל מושג אין דעם ענין וואס מ'געפינט זיך אינעם זמן אינעם זמן וואס דער בעל שם טוב האט געזאגט אז ס'איז מער דער גילוי אורות המשיח, און דערפאר מאכט מען א סעודת משיח, און דעמאלט עסט מען מצה און מען טרינקט וויין און מען פועל'ט ביי זיך אז מען זאל שטיין אין א מעמד ומצב פון גאולה, אפילו עדיין מען איז נאך אלץ אכתי עבדי דאחשורוש, מען איז נאך אלץ אין גלות, און משיח איז נאך נישט געקומען בפעול ממש, פון דעסוועגן די בעל שם טוב וואס ער האט מגלה געווען און אויפגעהויבן אידן און ער האט ביי זיי מעורר געווען די נקודת האמונה די נקודת הביטחון, האט מגלה געווען ווי אזוי ביי אידן קען זיין, שטייענדיג נאך אלץ אין גלות קען מען זיך אוועקשטעלן אין אזא מין מעמד ומצב אז ביי דיר זאל מאיר זיין כאילו אורות המשיח. און אין דעם איז דא א מורא'דיגער ווארט. דער, וואס איז די הבנה, וואס וואס מען פירט זיך, דער ענין פון מאכן א סעודה, און די סעודה זאל זיין פארבונדן מיט מצות און יין, און און און און מען רופט עס אן סעודת המשיח בשעת מען געפינט זיך נאך אלץ אין זמן הגלות, וואס איז טאקע די הסברה אין דעם? האט דער רבי אמאל גערעדט וועגן דעם א מורא'דיגע שיחה אין א צווייטע יאר'ס פארברענגען פון אחרון של פסח, און דעמאלט האט דער רבי דאס מקשר געווען מיט א תורה וואס איז דא פון ר' דעם ר' ר' נחום טשערנאבלער טאטע פון ר' מאטעלע ספר מאור עיניים דאס א ווארט וואס דער רבי האט עס אסאך גע'חזר'ט דעם ווארט דאס א ווארט וואס ברענגט זיך אין מאור עיניים אין סוף פרשת פנחס וואס דארטן רעדט ער וועגן דעם ענין פון פנחס אליהו און איז מסביר מורא'דיגע ענינים אין דעם גאנצן ענין פון אליהו הנביא מבשר הגאולה איז ברענגט ער דארטן בין הדברים בשם הבעל שם טוב אז דער בעל שם טוב האט געזאגט אז יעדער איד האט אין זיך א חלק מקומת המשיח. משיח איז א נשמה כללית. אזוי ווי ס'איז פאראן נשמות כלליות, משה רבינו געווען א נשמה כללית, וואס ער איז געווען א נשמה וואס האט כולל געווען שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו, אלע אידן זענען כלול אין משה רבינו'ס בקרבו של משה. און על דרך זה ווי ער זאגט אין זוהר אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא ביי יעדע דור איז פארהאן א משה רבינו וואס ביי אים איז דא די נשמה כללית וואס די אלע נשמות באקומען פון זיי פון אים דורך דעם וואס מען פארבינדט זיך מיט אים באקומט מען די אלע השפעות על דרך זה איז אייכעט בנוגע דער ענין פון פון פון משיח אז ס'איז דא ביי יעדער אידן דא א חלק מקומת המשיח. דאס איז א ווארט וואס דער בעל שם טוב זאגט, אז ביי יעדער אידן געפינט זיך א חלק מקומת המשיח, און די עבודה דארף זיין אז יעדער איד דארף מגלה זיין און מתקן זיין אויף דעם חלק פון נשמת המשיח וואס געפינט זיך אין אים, וויבאלד אז מלך המשיח איז א נשמה כללית, בפרט ווי ס'רעדט זיך ארום אין חסידות אז דער ענין פון משיח איז אז ביי אים איז דאס די מדריגה פון יחידה, דאס איז די העכסטע מדריגה, עס איז דא חמשה מדריגות, דאס איז חמשה צדיקים זענען פארבונדן יעדער איינער מיט זיין מדריגה, עס ברענגט זיך אין כתבי אריז"ל, אז אדם הראשון, עס איז דא די פינף מדריגות וואס איז געווען כמה וכמה צדיקים, דוד המלך איז בחינת נפש, און אליהו הנביא איז בחינת רוח, משה רבינו איז בחינת נשמה, און דא און און און אדם הראשון איז בחינת חיה, אזוי ברענגט זיך פון תלמידי אריז"ל, און די נשמה פון משיח איז בחינת היחידה, בחינת החמישית, דאס איז דער ענין פון יחידה שבנפש, דאס הייסט אז ביי ביי מלך המשיח וועט נתגלה ווערן די יחידה, דער עצם, די התקשרות עצמית יחידה לייחדך, די פינפטע מדריגה אין די נשמה וואס דארטן איז די התקשרות מיט א איד מיט די נשמה איז דאס אין דעם העכסטן פאל אין דעם העכסטן אופן א התקשרות, און דאס איז די יחידה, משיח איז די יחידה הכללית, דער עצם הנשמה פון עם ישראל בשעת משיח וועט קומען וועט נתגלה ווערן דער ענין וואס ביי אלע אידן זענען איין זאך מיטן אייבערשטן. אבער איצטער, מען געפינט זיך דאך אין זמן הגלות איז נאך אלץ נישט דא דער גילוי, אבער אף על פי כן, בחסדו הגדול, דער אייבישטער האט אונז געגעבן, מגלה געווען דורך תורת החסידות אז מען זאל וויסן וואס איז די הכנה וואס עס דארף זיין, און דאס איז וואס מען זאגט אז ס'איז דא דער ענין פון יעדער איד דארף מגלה זיין ביי זיך, פועל זיין ביי זיך אז ביי אים זאל לייכטן דער ניצוץ אור המשיח, ביי אים זאל לייכטן דער ענין פון אורו של משיח אין זיין עבודה בנפש האדם, אז ער קען זיך במאי בשעתא חדא וברגעא חדא אין איין מינוט קען זיך איבערשטעלן לתקן חלק המשיח אז ער קען ביי זיך פועל זיין איצטער שטיין אין א מעמד ומצב פון גאולה, און דאס איז איינע פון די גרעסטע עניינים וואס דער בעל שם הקדוש האט מגלה געווען, אז נישט נאר א איד דארף גלייבן אין משיח'ן, אני מאמין, נאר א איד דארף וויסן זיין אז ביי אים אליין געפינט זיך משיח, און דורך די זיין עבודה, בשעת א איד טוט מיט זיך, הארבעט מיט זיך, אז ער זאל זיך אוועקשטעלן אין א מעמד ומצב פון גאולה, ער לערנט תורה, ער לערנט פנימיות התורה, ער לערנט תורתו של משיח, ער לערנט עניינים אין תורה וואס זענען מגלה ווי אזוי די וועלט וועט אויסקוקן און וועט נתגלה ווערן אין וועלט די אחדות הוויה דא למטה, און ער לערנט תורה און ער לעבט מיט דעם און זיך מתבונן אין דעם, שטעלט ער זיך איבער אין א מעמד ומצב פון משיח, און דורך דעם איז ער אליין איז מתקן די חלק קומת המשיח וואס געפינט זיך ביי אים, און דורך דעם פועל'ט ער טאקע אז משיח זאל קומען בפועל, דאס האט דער בעל שם טוב געזאגט. דער רבי האט צוגעגעבן א מורא'דיגע זאך, אז דאס איז וואס מען זעהט אז מען פירט זיך אז אין יום טוב, אין תפילת שלש רגלים אין יום טוב בשעת ס'איז דא פתיחת הארון, איז דעמאלטס פירט מען זיך אז ס'איז דא א יהי רצון מ'איז מוסיף א תפילה רבונו של עולם, און אין יענע תפילה איז דא א נוסח וואס וועלט זאגט, דער נוסח התפילה איז ויתקיים בנו מקרא שכתוב, מ'בעט דעם אייבערשטן, שטייט ביי פתיחת הארון, ס'איז א עת רצון, א איד שטייט פנים אל פנים צום ארון הקודש מיט די ספרי תורות, און דאס איז א זמן וואס מ'דארף רעדן אמת פון די גאנצע הארץ, שטייט א איד און ער זאגט צום אייבערשטן יעדע יום טוב, רבונו של עולם, און וואס בעט ער? ויתקיים בנו מקרא שכתוב, אז ביי אונז זאל מקויים ווערן דער פסוק, און וועלכער פסוק בעט ער? ונחה עליו רוח השם, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם, א פסוק וואס דער פסוק רעדט זיך וועגן משיח'ן, דאס איז די הפטרה, וואס די וואס פירן זיך די בני חוץ לארץ לייענען דאס, אין אחרון של פסח, דאס איז די הפטרה אין ישעיה וואס ער רעדט וועגן ויצא חוטר מגזע ישי, ער רעדט וועגן מלך המשיח, ווער ווער ער וועט זיין, פון וואנט ער קומט און וואס וועט זיין זיין פעולה בעולם, איז דארטן זאגט דער פסוק א מורא'דיגע אויסדריק, א מורא'דיגע פסוק בנוגע צום מלך המשיח, וואס דארטן שטייט ונחה עליו, ס'וועט רוען אויף אים, אויף מלך המשיח, רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם, קומט צו גיין א איד, און ער שטייט ביי קריאת התורה, פתיחת הארון, א זמן פון עת רצון, א זמן וואס דארף אכטונג געבן אין יעדן ווארט און יעדן מחשבה, און וואס בעט ער? איך בעט דעם אייבערשטן אז ביי מיר זאל מקוים ווערן דער פסוק וואס שטייט אויף מלך המשיח. ווי קען דאס זיין? וואס איז דער פשט פון דעם? דאס קען מען פארשטיין נאר על פי תורת הבעל שם טוב. און דאס וואס ער ברענגט אין מאור עינים בשם הבעל שם טוב, אז ביי יעדער אידן איז דא א חלק א ניצוץ פון חלק המשיח וואס דארף זיין בנפשו, און זיין עבודה איז מגלה זיין דעם ענין, און דורך דעם וואס ער איז מגלה דעם ענין מיט דעם גרייט מען זיך צו צו די גאולה אזוי וועט קומען משיח, איז ממילא פארשטאנדיג אז דאס איז די בקשה וואס מען בעט, ויתקיים בנו אין יעדער אידן מקרא שכתוב ונחה עליו רוח הוויה, אז ביי יעדער אידן זיין עבודה זאל מקוים ווערן דער ונחה עליו רוח הוויה, אז ביי אונז זאל לייכטן דער הארת המשיח, ווען דעמאלט איז רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת השם, אלע מעלות אלע מורא'נדיגע עניינים. און דאס באקומט מען אין אחרון של פסח. און דאס איז וואס ער האט געזאגט, איז ר' מאטל טשערנאבלער האט גע'טענה'ט, אז מען רעדט וועגן גילוי הארת המשיח, דארף מען נישט מער ווי צוויי ווערטער, קענסט לערנען צוויי ווערטער, א ווארט חסידות, א קורצע ווארט, און אין דעם שיינט אריין דער גאנצער עומק וואס איז ראי', מען נעמט תורתו של משיח מיט ראי' אליין, גיבסט א קוק אויפן צדיק, הערסט איין ווארט פון צדיק, און דאס קערט איבער דיין גאנצע לעבן. אבער אף על פי כן דער מיטעלער רבי האט גע'טענה'ט אז ס'איז נישט אזוי דער סדר העבודה. דער אופן ווי אזוי מען דארף זיך גרייטן אויף משיח'ן איז, דארף זיין דווקא באופן פון לימוד און התמדה און הבנה והשגה, דארף טאקע זיין א גרויסע התבוננות און א גרויסע לימוד אין פנימיות התורה תורתו של משיח, און דאס איז דער ענין וואס מען רעדט אין תורת החסידות, חסידות חבד בפרט, וואס מען רעדט וואס מען איז מסביר די ענינים ווי אזוי וועט אויסקוקן די וועלט ווען משיח וועט קומען, מען רעדט וועגן יחודא עילאה, יחודא תתאה, אחדות השם, אחדות השם האמיתית, ווי אזוי ווען ס'וועט נתגלה ווערן לעתיד לבא, אט דער אמת'ער ענין פון אחדות ישראל. און ממילא דארף יעדער איינער נעמען, און דערפאר איז טאקע דער סדר וואס מען עסט מצות, וואס מען איז מחזק די אמונה, די מצות פון אחרון של פסח איז ספעציעל א חיזוק פון אמונה, אמונה אין די גאולה. און נאך דערויף נישט נאר מען עסט מצה און מען טרינקט וויין. יא, וואס דער ענין פון ד' כוסות, יין איז דער ענין הטעם, מצה אליין איז דאך ענין פון אמונה בלבד בלא טעם, בשעת מען גיט צו יין צוזאמען מיט די מצה, דאס הייסט אז די אמונה זאל נישט בלייבן נאר א אמונה מופשטת, נאר אז די אמונה זאל אראפקומען אויכעט אין יין, דער ענין פון בינה, דער ענין פון השגה והבנה, שמחה, אז זאל נמשך ווערן בפועל ממש אין כל חיי היום יום. ממילא זאל דער אייבישטער העלפן אז וויבאלד אז מען געפינט זיך אין אזא מורא'נדיגער זמן, אין א זמן וואס דעמאלט איז מאיר הארת המשיח, זאל מען טאקע זען שוין בעיני בשר, שוין כבר בא מועד אז מען זאל זען טאקע בעיני בשר ווי ס'זאל מקויים ווערן די אלע יעודים וואס רעדט זיך אין די פרשה און אין די הפטרה וכו' וואס מען רעדט וועגן די גרויסע התגלות וואס וועט זיין לעתיד לבא. די גילוי המשיח, און מ'זאל טאקע זוכה זיין דאן טאקע מיט דעם אחרון של פסח, אז מ'זאל זיין צוזאמען מיט מלך המשיח, און דעמאלט וועט מען זוכה זיין הערן תורה מפיו של מלך המשיח, דורך אים אליין בכבודו ובעצמו, זאל טאקע זיין תיכף ומיד ממש בגאולה האמיתית והשלימה.